בעזרת השם, התוועדות, י' שבט תשכ"ח. שוין אמאל אויסגעקומען איבערזאגן וואס מיר האבן געהערט פון דעם רעבן דעם שווער וואס היינט איז אויך זיין יום הילולא, א ווארט פון דעם בעל שם טוב, וואס בכלל איז דאך די ווערטער פון בעל שם טוב, בייחוד די וואס זענען געווארן איבערגעגעבן, מדור לדור איז דאך דאס זיכער א הוראה, על אחת כמה וכמה א ווארט וואס איז געזאגט געווארן אין א פירוש פון א משנה, וואס ביי א משנה איז דאך דער כלל אז טועה בדבר משנה רעכנט זיך דאס ניט פאר קיין טעות, דאך א דין אין חושן משפט, פארוואס? דערפאר וואס דאס דארף זיין א דבר הפשוט וידוע לכל. דאס הייסט אז ס'איז דאך דא ענינים אפילו אין תורה וואס ס'איז דא אין דערוף מחלוקת וחילוקי דעות, וויבאלד אז דאס איז תורה איז אבער אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אבער דא ענינים אין תורה וואס זיי זיינען מלכתחילה בדעה אחת, אדער אפילו וואס לכתחילה איז אמאל געווען א מחלוקת, איז בהנוגע לפועל אפגע'פסק'נט געווארן א הלכה פסוקה, איז דאס דעמאלט געווארן א דבר ידוע ומפורסם לכל. וואס דערפאר איז דאך דער דין אז בזמן הגמרא איז טועה בדבר משנה חוזר רעכנט זיך דאס ניט פאר קיין טעות, פסק'נט מען דאך ווייטער אז בזמן לאחרי הגמרא, בזמן הגאונים, איז די זעלבע הנחה, דער זעלבער פשט, דער זעלבער ענין.

האט דאך דער לשון געדארפט שטיין חשבון ודין, מען קען דאך ניט מאכן קיין דין איידער מען מאכט פריער א חשבון, וואס נאך דעם חשבון נאך קומט ארויס דער דין צי ס'איז זכאי אדער חס ושלום פארקערט. דער לשון אין משנה בכל מקום וואס ווערט געבראכט ווערט געבראכט דין וחשבון. האט דער בעל שם טוב אין דערוף געטייטשט אז דער אויבערשטער, אויפן אויבערשטן שטייט דאך אז דינו איז א דין צדק, איז דאס אויף אזוי פיל א דין צדק אז מען פרעגט פריער ביי דעם מענטשן וועלכן מען משפט ווי וואלט ביי אים אויסגעקומען אויב דער חשבון וואלט אויסגעקומען כך וכך ווי וואלט ער גע'פסק'נט דעם דין. נאר וואס דען מען דערציילט אים ניט אז דאס האט א שייכות צו אים, במילא פסק'נט ער זיך דעמאלט אן א נגיעה און אן א פניה. נאך דערויף ווי ס'דא דער דין פון דעם מענטשן גופא, דערנאך מאכט מען מיט אים דעם חשבון נאך א פנקס פתוח, וואס איז דארט פארשריבן אויף צו זעהן צו נאך דעם חשבון פון מעשיו ודיבוריו ומחשבותיו קומט אים אט א דעם דין וואס ער אליין האט אפגע'פסק'נט אויף א סך הכל פון אזא מין חשבון. אט דאס איז די תורה דער ווארט פון בעל שם טוב וואס דער רבי האט אים כמה פעמים געזאגט און אויך פארשריבן ברשימותיו.

ווארום לכאורה צוליב וואס דארף מען האבן ער זאל פריער אויף זיך אפפסק'נען, דער אייבערשטער ווייס דאך אז דער משפט איז א משפט צדק, און וואס דארף מען דאס האבן אז פריער זאל מען אים ברענגען דעם סך הכל און פרעגן דעם דין, און דערנאך העט מאכן מיט אים דעם חשבון און זאגן אז דו אליין האסט דאס אויף זיך אפגעפסק'נט.

וואס קען אויף אים שולט ומושל זיין כביכול ווי קיינער קען ניט שולט ומושל זיין אויפן אייבערשטן. בשעת אבער מען דארף דאך האבן אז זאל זיין את רוח הטומאה אעביר מן הארץ, דארף מען דאך מבער זיין דעם רע וואס די בלאטע וואס האט זיך צוגעקלעבט, איז ניטא קיין אנדער עצה ווי אזוי ער זאל זיך לאזן אפוואשן, סיידן מען זאל האבן זיין הסכם.

העצמות וואס דארט איז א כל יכול און קיינער איז דארט קיין שולט ומושל ניט און מי יאמר לו מה תעשה וואס אט דאס איז די הוראה פון דין וחשבון איז דאס נוסף אז דאס איז א הוראה והודעה ווי מען פירט זיך מיט א מענטשן וואס לכאורה למאי נפקא מינה מען זאל דאס וויסן קודם א דין וחשבון ס'איז דאך דיו לענין בשעתו, נאר דאס איז א תוצאה פון דעם ענין כללי אז מען זאגט א אידן אז דו זאלסט וויסן זיין אז דו ביסט חלק אלוקה ממעל ממש, און ווי חסידות איז אויף דרוף מבאר אז אויף דרוף גייט דעם בעל שם טוב'ס ווארט א חלק מן העצם איז אתה תופס בהעצם, שטעלט זיך דאך גלייך די קשיא אז ער קען זאגן אז ער וועט זיך פירן ווי ביי אים קומט אויס, און וועט זאגן אז ער איז ניט מסכים אויפן עונש, איז מען באווארנט אים בפריער, זאלסט וויסן זיין אז מ'וועט געפינען א וועג ווי אזוי דו זאלסט פסק'נען בנוגע צו א צווייטן, וואס אט דערנאך וועט דאס גופא געבן אן אחיזה אז מען זאל מיט דיר קאנען מאכן דעם חשבון, און וויבאלד אז אתה עתיד ליתן דין דארפסט דאך זהיר זיין, וויסן ווי אזוי ס'קוקט אויס דיין חשבון, ניט קוקנדיג אויף דערויף וואס מצד עצמות שלך ביסטו א כל יכול. וואס אט אט דאס איז זעכער דער פירוש פון דער הודעה צוליב וואס מ'דארף דאס א ידיעה געבן יעדער אידן,